בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף כ"א, מ'הייבט אן דף כ"א עמוד א', אויבן די ערשטע שורה, ולעריפת העגלה, איז אין די משנה האמיר געזען א גאנצע רשימה פון זאכן וואס זענען כשר א גאנצע טאג, איינע פון די זאכן איז געווען עריפת העגלה, זאגט די גמרא די גמרא ברענגט א מקור אויף די אלע זאכן, ולעריפת העגלה, אמרי דבי רבי ינאי, כפרה כתיב בה כקדשים. ס'טייטש ביי עגלה ערופה שטייט כפר לעמך ישראל, ביי קדשים שטייט אויך אסאך מאל די ענין פון כפרה פון כפר, ממילא אזוי ווי קדשים איז כשר א גאנצע טאג, ווי מ'האט די לעצטע שיעור געזען די לימודים, איז די זעלבע זאך עגלה ערופה איז אויך נאר בייטאג און ס'איז כשר א גאנצע טאג. איז ווייטער די נעקסטע זאך וואס מ'האט געזען איז לטהרת מצורע, אז טהרת מצורע איז אויך א גאנצע טאג, ווי ווייסט מען דאס דכתיב שטייט אין פסוק זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו שטייט ביום זעהן מיר אז ס'איז נאר בייטאג און א גאנצע טאג. ווייטער האבן מיר געזעהן די משנה כל הלילה כשר לקצירת העומר, אז א גאנצע נאכט איז כשר אויף צו שניידן די עומר, ברענגט די גמרא דאמר מר, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין מנחות, קצירה וספירה בלילה, סיי שניידן די עומר, און סיי ספירת העומר איז ביינאכט, והבאה, ס'טייטש די עצם קרבן, די מקריב זיין די עומר, איז ביום דאס איז בייטאג. ווי רשי זאגט מען לערנט ארויס אין מנחות פון פסוקים, און דאס זאגט אונז די משנה אז קצירת העומר איז כשר א גאנצע נאכט, ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה להקטר חלבים ואיברים אז מקטיר זיין חלבים ואיברים איז אויך כשר א גאנצע נאכט, ברענגט די גמרא די לימוד דכתיב, שטייט קלאר אין פסוק כל הלילה עד הבוקר אז א גאנצע נאכט קען מען מקטיר זיין חלבים, האבן מיר געזען ווייטער אין די משנה, די משנה האט אויסגעפירט מיט א זה הכלל, דבר שמצוותו ביום, כשר כל היום. אז יעדע זאך וואס די מצוה איז בייטאג, אן קיין צייט, קען מען עס טון א גאנצע טאג, פרעגט די גמרא זה הכלל לאתויי מאי, נארמאל אז די משנה פירט אויס זה הכלל, קומט עס מרבה זיין עפעס, וואס קומט די משנה מרבה זיין, א ציור וואס די משנה האט נישט אויסגערעכנט, זאגט די גמרא, לאתויי, סידור בזיכין וסילוק בזיכין, וואס טייטש, די בזיכי לבונה וואס איז געווען אויפן שולחן צוזאמען מיט לחם הפנים, מיט די לחם הפנים איז דאך מיטגעקומען בזיכי לבונה, איז דא א מחלוקת, צווישן די חכמים און רבי יוסי, ווען האט מען אראפגענומען די אלטע לחם הפנים און געלייגט נייע, וואס צוזאמען מיט דעם איז געקומען די בזיכי לבונה. ס'טייטש אזוי, ביים לחם הפנים שטייט תמיד, לפני תמיד, ס'דארף זיין אויפן שלחן תמיד אלעמאל. איז דא א מחלוקת צווישן חכמים און רבי יוסי, וואס מיינט דאס דער תמיד? חכמים האלטן אז תמיד מיינט פשוטו כמשמעו, יעדע רגע מוז זיין לחם הפנים מיט בזיכי לבונה אויפן שלחן, און במילא שבת וואס שבת האט מען אראפגענומען די אלטע לחם און געלייגט די נייע לחם הפנים, איז זענען אריינגעגאנגען צום שלחן זענען אריין אין היכל פיר כהנים, צוויי מיט די נייע לחם הפנים, און צוויי אוועקצונעמען די אלטע, און אזוי ווען מען האט ארויפגעשטופט די נייע, די נייע האט מען אראפגעשטופט די אלטע, קומט אויס ס'איז נישט געווען קיין איין רגע וואס אויפן שלחן איז נישט געווען קיין לחם הפנים, און די זעלבע זאך בזיכי לבונה, מען האט אראפגעלייגט די נייע און גראד אראפגענומען די אלטע, יעדע רגע זענען זיי אלעמאל געווען אויפן שלחן. מה שאין כן רבי יוסי, רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי זאגט נישט דאס מיינט תמיד, תמיד מיינט שלא ילין שולחן בלא לחם, ס'זאל נישט נעכטיגן די שולחן אן קיין ברויט אן קיין לחם הפנים, אבער בייטאג מעג פעלן לחם הפנים אפאר שעה, און במילא זאגט רבי יוסי אז אינדערפרי האט מען געקענט אראפנעמען די אלטע לחם הפנים, און נאכמיטאג פאר נאכט האט מען געקענט לייגן די נייע, ס'איז נישט קיין פראבלעם, און במילא זאגט די גמרא, אונזער משנה וואס זאגט זה הכלל דבר שמצוותו ביום כשר כל היום, קומט טאקע לאזן הערן די דין כשיטת רבי יוסי, אונזער משנה גייט כשיטת ר' יוסי אז א גאנצע טאג איז כשר ארויפצולייגן די נייע לחם הפנים מיט די נייע בזיכי לבונה, ס'טייטש מוז נישט זיין אויפן זעלבן רגע, מ'קען עס אראפנעמען אינדערפרי און לייגן נייע נאכמיטאג, דאס זאגט די גמרא כר' יוסי דתניא ר' יוסי אומר, סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית, אין בכך כלומ, נישט דא קיין שום פראבלעם אראפנעמען די אלטע אינדערפרי און לייגן נייע נאכמיטאג, איי מה אני מקיים לפני השם תמיד, וויאזוי איז מען מקיים דעם תמיד, איז אויף דעם זאגט ר' יוסי שלא יהא שולחן בלא לחם, ווי רשי טוישט די גירסא דא, שלא ילין שולחן בלא לחם, די שולחן זאל נישט איבערנעכטיגן אן קיין לחם הפנים, אבער א גאנצע טאג מעג עס ליגן ליידיג, און אונזער משנה גייט כשיטת ר' יוסי. ווייטער זאגט די גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה דבר שמצוותו בלילה, כשר כל הלילה, איז לאתויי מאי, וואס איז די חידוש אז די משנה זאגט אז זה הכלל, קומט עפעס מרבה זיין, מרבה זיין וואס? ענטפערט די גמרא לאתויי אכילת פסחים, די משנה קומט אונז לאזן הערן אז עסן קרבן פסח איז אויכעט כשר כל הלילה, און דער חידוש איז איז דלא כרבי אלעזר בן עזריה, נישט ווי רבי אלעזר בן עזריה. דתניא אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ואכלו את הבשר בלילה הזה שטייט אויפן קרבן פסח, אמר רבי אלעזר בן עזריה, נאמר כאן בלילה הזה, דא ביים קרבן פסח שטייט בלילה הזה, ונאמר להלן, שטייט ביי מכת בכורות, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, און במילא מה להלן עד חצות, אף כאן עד חצות, זאגט רבי אלעזר בן עזריה, אזוי ווי מכת בכורות איז געווען חצות, די זעלבע זאך קרבן פסח איז אויך נאר ביז חצות, מה שאין כן רבי עקיבא קריגט זיך, און רבי עקיבא האלט אז מעיקר הדין קען מען עסן דעם קרבן פסח א גאנצע נאכט, חכמים האבן מתקן געווען ביז חצות להרחיק את האדם מן העבירה, אבער מען קען עסן א גאנצע נאכט, איז אונזער משנה גייט כשיטת רבי עקיבא, און דאס זאגט די משנה, דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה, קומט טאקע מרבה זיין אכילת פסחים אז ס'איז כשר כל הלילה, הדרן עלך הקורא למפרע, הדרן עלך הקורא למפרע הדרן עלך הקורא למפרע, זאגט די משנה ווייטער דעם נייעם פרק, הקורא את המגילה, איינער וואס ליינט די מגילה, עומד ויושב, קען שטיין, קען זיצן, ס'איז נישט קיין נפקא מינה, ס'איז אויך כשר ווען מ'זיצט. מ'וועט באלד זען אין די גמרא אז ביים ליינען די תורה נישט אזוי, ביים ליינען די תורה מוז מען שטיין. ווייטער זאגט די משנה, קראה אחד קראוה שניים, יצאו. נישט קיין חילוק צו איינער ליינט די מגילה, צו צוויי מענטשן ליינען די מגילה צוזאמען, וואס נארמאל איז דאך דא א כלל אז תרי קלי לא משתמעי, מ'קען נישט הערן מער ווי איין קול אויף אמאל, ביי מגילה נישט דא דער כלל, ווי מ'וועט זען אין די גמרא די טעם, און במילא קענען ליינען צוויי דריי מער אויכעט, אסאך מענטשן קען ליינען מגילה און מ'איז אזוי יוצא, זאגט די משנה ווייטער, מקום שנהגו לברך יברך, ושלא לברך לא יברך, דארט וואו ס'איז א מנהג צו מאכן א ברכה אויף מגילה, מאכט מען א ברכה, און וואו נישט, נישט, און אזוי ווי מ'וועט זען אין די גמרא, דאס מיינט נישט די ברכה פאר די מגילה, נאר דאס גייט ארויף אויף די ברכה פון נאך די מגילה, זאגט יעצט די משנה, און די משנה גייט יעצט דן זיין אויף די נושא פון קריאת התורה א גאנץ יאר, זאגט די משנה, בשני וחמישי, בשבת במנחה, סיי מאנטאג און דאנערשטאג ביי שחרית, און סיי שבת ביי מנחה, קורין שלושה, רופט מען אויף דריי מענטשן צו די תורה, אין פוחתין מהן, ואין מוסיפין עליהן, נישט ווייניגער פון דריי און נישט מער פון דריי, און ווי רש י רעדט דא אויס אז עזרא הסופר האט מתקן געווען מ'זאל לייענען די תורה מאנטאג דאנערשטאג און שבת ביי מנחה, און די גמרא אין בבא קמא איז משמע אז משה רבינו האט מתקן געווען, עזרא האט נאר מתקן געווען עס זאל זיין דריי עולים, און ער האט צוגעלייגט שבת מנחה, אבער על כל פנים, די סיבה וואס מ'טאר נישט מוסיף זיין מער פון דריי, זאגט רש י, איז ווייל ס'איז א טרחה דציבורא, וואס טייטש מאנטאג און דאנערשטאג איז טעג וואס מען ארבעט, קיינער האט נישט קיין צייט, און במילא האבן חכמים געזאגט מען זאל נישט צולייגן מער פון דריי, און די זעלבע זאך שבת ביי מנחה, איז די מנהג איז געווען אז גאנץ שבת נאכמיטאג איז געווען דרשות, שפעטער פארנאכטס ממש פארנאכטס האט מען געדאווענט מנחה איז אויך נישט געווען קיין צייט, איז אויך טאר מען נישט מוסיף זיין מער פון דריי וואס זענען עולה, און ואין מפטירין בנביא, מען זאגט נישט קיין מפטיר אין נביא, אזוי ווי מען זאגט שבת אינדערפרי, איז מאנטאג דאנערשטאג און די זעלבע זאך שבת ביי מנחה, זאגט מען נישט קיין הפטורה פארוואס, אלס די זעלבע טעם, ווייל מען יאגט זיך, נישט דא קיין צייט, און במילא האט מען נישט מתקן געווען דעמאלטס קיין הפטורה. ווייטער זאגט די משנה, הפותח והחותם בתורה, מברך לפניה ולאחריה. ס'טייטש, דער ערשטער וואס איז עולה, דער כהן, ער מאכט אשר בחר בנו, און דער לעצטער, דער שלישי, ער ווען מען ענדיגט זאגט ער אשר נתן לנו, אבער דער כהן זאגט נישט א ברכה נאכן ליינען, דער לוי זאגט נישט קיין ברכה נישט פאר דעם נישט נאכדעם, און דער לעצטער זאגט נישט אשר בחר. ס'טייטש פאר מען הייבט אן ליינען אלע קריאות, איז דא איינמאל אשר בחר בנו, און נאכן ליינען אלע קריאות איז דא אשר נתן לנו, נישט דא ברכות אינצווישן, מ'עט זען די גמרא שפעטער האט זיך די מנהג געטוישט, ווייטער זאגט די משנה, בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה, סיי ראש חודש און סיי חול המועד ליינט מען פיר מענטשן נישט דריי מענטשן, פארוואס? אזוי ווי מ'עט זען די גמרא, ווייל ס'איז חשוב'ערע טעג, ס'דא דארט א מוסף און ממילא לייגט מען צו א מענטש, און אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן, מ'טאר אויך נישט צולייגן, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, זאגט רש י סיי ראש חודש ראש חודש איז דאך פשוט מען מעג ארבעטן דעמאלטס ממילא יאגט מען זיך, און חול המועד אויך, א דבר האבד, א מענטש גייט דערלייגן געלט מעג ער אויך ארבעטן חול המועד, ס'איז טעג וואס מען ארבעט, און ממילא טאר מען נישט מוסיף זיין מער פון די פיר, ואין מפטירין בנביא, און מען זאגט טאקע נישט קיין הפטורה, אויך אלס די זעלבע טעם ווייל מען יאגט זיך, און הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה, מען מאכט א ברכה איינמאל פארדעם איינמאל נאכדעם, זה הכלל, זאגט די משנה כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב, קורין ארבעה, ס'טייטש ווען ס'איז דא א מוסף אבער ס'איז נישט קיין יום טוב, אזוי ווי ראש חודש חול המועד ליינט מען פיר מען לייגט צו אן איבעריגע עליה זאגט די משנה ווייטער ביום טוב חמישה יום טוב אליין לייגט מען צו נאך איינע איז פינף ביום הכיפורים וואס איז נאך הארבער איז שישה איז זענען עולה זעקס און בשבת זענען עולה שבעה זיבן אין פוחתין מהן זאגט די משנה אבל מוסיפין עליהן און ווי רוב מפרשים זענען מסביר דאס גייט ארויף סיי אויף יום טוב סיי אויף יום כיפור און סיי אויף שבת אז ווייניגער טאר מען נישט ווייניגער פון פינף ווייניגער פון זעקס ווייניגער פון זיבן טאר מען נישט אבער מער קען מען אלעמאל מוסיף זיין און אויך די עיקר נקודה איז ווייל מען ארבעט נישט און ממילא יאגט זיך קיינער נישט, קען מען מוסיף זיין נאך עליות. און די זעלבע זאך ומפטירין בנביא, מען זאגט מפטיר, מען זאגט הפטורה אין נביא, נאכדעם וואס מען ענדיגט ליינען, ווי עס האט זיך אנגעהויבן די הפטורה, איז דא א מחלוקת ראשונים, צו דאס איז א תקנת עזרא, צו דאס איז געשען אין די צייטן פון אנטיוכוס, אנטיוכוס האט גוזר געווען מען טאר נישט לערנען תורה, מען טאר נישט ליינען די תורה, האט מען אנשטאטס דעם מתקן געווען צו ליינען נביא, שפעטער אז מען האט געקענט צוריק אנהייבן תורה האט מען נישט מבטל געווען נביא, על כל פנים, שבת און יום טוב און יום כיפור איז דא צייט, איז אויך דא די הפטורה, און נאכאמאל פירט די משנה אויס, הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה, אז די ערשטע מאכט אשר בחר און די לעצטע זאגט אשר נתן. זאגט די הייליגע גמרא, מען האמיר געזען די משנה, הקורא את המגילה עומד ויושב, ווען מען לייענט די מגילה קען מען זיצן אדער שטיין נישט קיין נפקא מינה, זאגט די גמרא תנא, מען האמיר געלערנט אין א ברייתא, מה שאין כן בתורה, ביי תורה איז נישט אזוי, ביי תורה מוז מען שטיין, ווי מ'וועט באלד זען אז ביים לערנען תורה בעצם וואלט מען אויך געדארפט שטיין, אבער היינט אז מ'שטייט נישט ביים לערנען, ביים ליינען על כל פנים דארף מען זיכער שטיין, מנא הני מילי, פון ווי ווייסט מען דאס, אמר רבי אבהו דאמר קרא, שטייט אין פסוק, דער רבונו של עולם כביכול זאגט פאר משה רבינו בשעת מתן תורה, ואתה פה עמוד עמדי, שטיי דא מיט מיר, זעט מען ס'איז דא א ענין צו שטיין, ואמר רבי אבהו אלמלא מקרא כתוב רבי אבהו זאגט ווען נישט די פסוק זאגט דאס אז דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו עמוד עמדי אי אפשר לאמרו ס'טייטש פון זיך אליין אונז וואלטן נישט געקענט אזעלכע ווערטער רעדן אפילו ווייל כביכול אף הקדוש ברוך הוא בעמידה שטייט דא אז כביכול דער רבונו של עולם כאילו שטייט און זאגט פאר משה רבינו עמוד עמדי און במילא זעהן מיר די ענין צו שטיין דרך אגב ס'איז דא די אינטערסאנטע רשי וואס רשי זאגט וואס איז דאס כביכול מ'נוצט דאך די ווארט כביכול אסאך ווען מ'רעדט פון רבונו של עולם וואס איז דאס כביכול זאגט רשי ס'שטאמט פון די ווארט כבאדם שיכול ס'טייטש ווען מ'איז מייחס כל מיני פעולות וואס איז נאר שייך ביי מענטשן איז מען מייחס כביכול צום רבונו של עולם איז ביים רבונו של עולם דאך נישט שייך למשל שטיין עמוד עמדי דאך נישט שייך ביים רבונו של עולם שטיין ממילא זאגט מען כביכול וואס מיט דעם זאגט מען אז כבאדם שיכול אזוי ווי א מענטש קען שטיין איז די זעלבע זאך ביים רבונו של עולם איז געווען די ענין פון שטיין אבער פארשטייט זיך ס'מיינט נישט שטיין זאגט די גמרא ווייטער ואמר רבי אבהו מנין לרב שלא ישב על גבי מיטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע ווי ווייסט מען אז עס זאל נישט זיין א מצב אז דער רבי זיצט אויפן מיטה און די תלמידים זיצן אויפן קרקע, נאר וואס דען אדער ביידע זאלן זיין אויף א מיטה, ביידע אויף א בענקל, אדער ביידע אויף דער ערד, זאל נישט זיין אבער קיין הפרש אז דער רבי זיצט העכער פון די תלמידים, שנאמר טאקע פון די פסוק ואתה פה עמוד עמדי, דאס איז וואס מען דארף זיך לערנען פון דעם פסוק, ווייטער זאגט די גמרא תנו רבנן, מען האמיר געלערנט אין א ברייתא, ממות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד, און דאס וואס מען האט פריערט אויסגעשמועסט אז בעצם לערנען תורה דארף מען שטייעדיג, שטייט עמוד עמדי אזוי לערנט מען, נאר וואס דען, משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם, נאך רבן גמליאל איז אוועק איז אראפ אזא חולי א שוואכקייט אויף דער וועלט, והיו למדין תורה מיושב, און דעמאלטס האט מען אנגעהויבן לערנען תורה זיצעדיג, והיינו דתנן, און דאס וואס שטייט אין א משנה, די משנה זאגט אין סוטה, משמת רבן גמליאל בטל כבוד התורה, ווייל פון דעמאלטס האט מען מער נישט געקענט לערנען עס איז שוין מער נישט געווען קיין כח צו לערנען שטייעדיג, זאגט די גמרא יעצט, כתוב אחד אומר, שטייט אין איין פסוק, ואשב בהר, אז משה רבינו זאגט ער געזעצן אויפן בארג ארבעים יום וארבעים לילה וכתוב אחד אומר אין א צווייטע פסוק שטייט ואנכי עמדתי בהר אז ער געשטאנען אויפן בארג פערציג טאג פערציג נאכט און וואס איז פשט דא שטייט געזעצן דא שטייט שטיין לכאורה איז א סתירה אמר רב ברענגט די גמרא כמה תירוצים רב ענטפערט עומד ולומד יושב ושונה אז בשעת וואס משה רבינו האט געלערנט נייע תורה ס'טייטש ער האט געלערנט א נייע שטיקל פון רבונו של עולם איז ער געשטאנען און שפעטער געזעצן איבערגעחזרט ר' חנינא אמר לא עומד ולא יושב אלא שוחה געווען געבויגן טייטש אזוי א ביקעניש האט זיך געביקט צום רבונו של עולם און במילא איז עס א בחינה פון סיי זיצן סיי שטיין קען מען עס רופן ביידע רבי יוחנן אמר אין ישיבה אלא לשון עכבה שנאמר ותשבו בקדש ימים רבים ס'טייטש ישיבה מיינט נישט געזעצן ישיבה מיינט זיך מעכב געווען דאס טייטש אז ס'האט גענומען צייט מ'האט זיך מ'האט זיך פארזוימט אזוי שטייט ותשבו בקדש ימים רבים אז מ'איז געזעצן דאס מיינט נישט מ'געזעצן אין קדש מ'האט זיך פארזוימט איז די זעלבע זאך משה רבינו ווען ער האט געזאגט ואשב בהר האט נישט געמיינט ער האט געזעצן נאר האט זיך פארזוימט אויפן בארג רבא אמר רבא זאגט אן אנדערע תירוץ זאגט ער רכות מעומד וקשות מיושב ווענדט זיך וואס א סארט לערנען, א שווערע שטיקל, א שווערע שטיקל תורה וואס מען דארף זיך מרכז זיין, מען דארף נוצן די קאפ, דאן האט משה רבינו געזעצן לייכטערע זאכן, איז ער געשטאנען. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה קראה אחד קראוה שניים יצאו, אז צוויי מענטשן ליינען מגילה קען מען אזוי יוצא זיין, זאגט די גמרא תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מה שאין כן בתורה, אז ביי תורה איז נישט אזוי, פארוואס ס'איז דא א כלל, תרי קלי לא משתמעי, מען קען נישט הערן צוויי קולות אויף איינמאל, א מענטש איז נישט מסוגל, און במילא איז מען נישט יוצא ביים תורה, וואס איז מגילה אנדערש וועט מען באלד זען, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, בתורה, אחד קורא ואחד מתרגם, ווען מען ליינט די תורה, איינער ליינט די פסוקים, און איינער זאגט תרגום, אזוי איז געווען די סדר אמאליגע צייטן, אז איינער האט געזאגט א פסוק ס'טייטש דער בעל קורא, צו דער וואס האט עולה געווען, האט געזאגט א פסוק אין די תורה, און דער מתרגם, איינער האט געזאגט די תרגום הויך. איז היינטיגע צייטן פירט מען זיך נישט אזוי, ווייל קיינער פארשטייט סיי ווי סיי נישט דעם תרגום, מען פארשטייט נישט קיין אראמיש, און ממילא נישטא קיין שום תועלת דערין, און איבערטייטשן אויף א צווייטע שפראך טאר מען אויך נישט, ווייל תרגום איז געשריבן געווארן מיט רוח הקודש, סתם איבערטייטשן קען מען נישט, ממילא היינטיגע צייטן פירט מען זיך נישט אזוי, אבער על כל פנים זאגט די ברייתא, אין יענע צייטן איז נאר איין מענטש ליינט די תורה, און איין מענטש זאגט די תרגום, ווייל צוויי מענטשן קען מען נישט הערן, ובלבד שלא יהא אחד קורא ושניים מתרגמין, זאל נישט זיין א מצב אז איינער ליינט און צוויי מענטשן זאגן תרגום, פארוואס מען קען נישט הערן צוויי מענטשן אויף אמאל, און ווי רש"י זאגט כל שכן צוויי מענטשן זאלן נישט ליינען די תורה, אבער אפילו תרגום זאל נישט זיין צוויי מענטשן נאר איינער. ובנביא, ווען ס'קומט אבער צו נביא, לייענען די הפטורה, דארט איז אחד קורא ושניים מתרגמין, דארט קען יא זיין צוויי מענטשן זאלן מתרגם זיין, פארוואס? ווייל ווי רש"י זאגט, די ליינען די נביא אליין, דאס איז איין מענטש ווייל תרי קלי לא משתמעי, אבער ווען ס'קומט צו תרגום אויף נביא, דאס איז שוין נישט אזוי וויכטיג ווי די תרגום אויף תורה, תרגום אויף תורה דארף מען טאקע די פאלק זאל קענען לערנען זאל קענען תורה זאל פארשטיין פונקט, איז דארט איז מען מקפיד אז זאל זיין נאר איין מתרגם, משא"כ ביי נביא, דאס איז נאר פאר פרויען פאר עם האר פאר עם הארצים וואס האבן ממש נישט פארשטאנען וואס מ'האט גערעדט, פאר זיי האט מען צוגעשטעלט די מתורגמן, און במילא האט געקענט זיין מער ווי איינס אויך ווייל ס'איז נישט געווען אזא גרויסע הקפדה מ'זאל טאקע פארשטיין יעדע ווארט, אבער ובלבד שלא יהו שניים קורין ושניים מתרגמין, ס'זאל נישט זיין קיין מצב אז צוויי ליינען דעם נביא אליין, נביא איז נאר איינער, פארוואס? ווייל תרי קלי לא משתמעי, אבער ווען ס'קומט צו ובהלל ובמגילה סיי צו הלל וואס אמאליגע צייטן איז אויך נאר געווען איינער האט געזאגט הלל און די רעשט איז געווען שומע כעונה און זעלבע זאך מגילה איז אויף דעם זאגט די ברייתא אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין קען זיין צען אויך מאי טעמא זאגט גמרא פארוואס כיוון דחביבה יהבי דעתייהו ושמעי ווייל היות וואס די ליינען סיי פון הלל סיי פון מגילה איז חביב פארוואס איז עס חביב דא מחלוקת ראשונים צי פשט ווייל מען ליינט עס נאר פון צייט צו צייט און ממילא איז עס חביב א זאך וואס איז נישט דא כסדר איז חביב אדער טאקע ווייל הלל איז חביב ווייל ס'שטייט דארט די נס פון יציאת מצרים מגילה איז חביב ווייל ס'איז אינטערסאנטע מעשה די נס פון פורים און ממילא איז עס חביב על כל פנים ווען ס'איז א זאך וואס איז חביב דארט איז דא א ענין א מענטש קען יא הערן צוויי קולות נאר וואס אויך דא א מחלוקת ראשונים וואס מיינט דאס אז ווען א זאך איז חביב הערט מען צוויי קולות צי פשט אז א מענטש קען מכוון זיין זיין אויער צו הערן איינע פון די צוויי ס'הייסט לאמיר זאגן צען מענטשן ליינען מגילה היות ס'איז אזוי חביב א מענטש קען אזוי אויסקלארן די אויערן מכוון זיין נאר צו הערן איינס פון די צען ווייל ער האט עס אזוי ליב אדער פשט ניין ער קען הערן צען אויפאמאל ווי וועט זיין א נפקא מינה? זאגן די ראשונים טאקע טאמער צען מענטשן דא ליינען מגילה און איינס פון זיי האט א פסול'ע מגילה, דעמאלטס טאמער מען זאגט די ערשטע וועג אז די מענטש איז מכוון צו הערן נאר איינס פון די צען, און ס'קען זיין ער האט מכוון געווען צו הערן פונקט די וואס ליינט פון א פסול'ע מגילה, האט ער נישט יוצא געווען, אבער טאמער מען זאגט פשט אז די מענטש הערט אלע צען אויף אמאל, נישט קיין נפקא מינה אז איינער האט געהאט א פסול'ע מגילה ווייל די אנדערע נײַן האבן געהאט כשר. על כל פנים זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין משנה, מקום שנהגו לברך יברך, אז דארט ווי ס'איז די מנהג צו מאכן א ברכה אויף מגילה מאכט מען א ברכה, ווי נישט נישט. זאגט גמרא אמר אביי, לא שנו אלא לאחריה, דאס אלעס אויף נאך מגילה, אבל לפניה, פאר מגילה מצוה לברך, איז אוודאי דא א חיוב צו מאכן א ברכה, דאמר רב יהודה אמר שמואל, כל המצוות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן, אז ביי אלע מצוות דארף מען מאכן א ברכה עובר לעשייתן וואס מיינט ממש פארן טון די מצוה, זאגט די גמרא מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא, וואס טייטש עובר, עובר, ווער זאגט עובר מיינט פארן, פאר א מצוה, אז פאר א מצוה דארף מען מאכן א ברכה? ווי זעהט מען אזא לשון אז עובר איז פארדעם? אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא, וואס שטייט אין פסוק אין נביא, די נביא זאגט אין שמואל, וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבור את הכושי, שטייט דארט מען געגאנגען מודיע זיין פאר דוד המלך אז אבשלום איז געהארגעט געווארן, איז אחימעץ איז געלאפן צו דוד המלך, און ער איז איבער געלאפן, ער איז געגאנגען פאר דעם כושי, און זעהן מיר אז עובר, עס שטייט ויעבור, ער איז געגאנגען פאר אים, זעהן מיר אז עובר מיינט פאר, אביי אמר מהכא פון א אנדערע פסוק שטייט והוא עבר לפניהם, יעקב אבינו איז געגאנגען פאר זיינע פרויען סיי פאר רחל לאה און די קינדער, איז זעהן מיר אויך עבר א לשון פאר, ואיבעית אימא מהכא, שטייט אין פסוק ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם, אז משיח צדקינו וועט גיין פאר כלל ישראל, זעהט מען אויך אז ויעבור עובר איז א לשון פאר. זאגט די גמרא ווייטער, לפניה מאי מברך, וואסערע ברכה מאכט מען פארן מגילה, רב ששת מן קטרזיא א נאמען פון א שטאט, איקלע לקמיה דרב אשי געקומען פאר רב אשי, ובריך און ער האט געמאכט דרײַ ברכות, מנ"ח, מנ"ח דאס איז על מקרא מגילו, דאס איז מ' מקרא מגילה, נ' איז שעשה ניסים, און ח' איז שהחיינו, איז די דריי ברכות מאכט מען פארן מגילה, לאחריה מאי מברך, וואסערע ברכה מאכט מען נאך מגילה?

נימרינהו לתרוייהו, פאר דעם זאגט מען ביידע ביי אונזער נוסח, מען זאגט ברוך אתה השם הנפרע לישראל מכל צריהם, הקל המושיע, מען זאגט ביידע, ווייטער זאגט די גמרא מ'האמיר געזען אין די משנה, בשני ובחמישי בשבת במנחה קורין שלושה, אז מען ליינט דריי, דריי זענען עולה, הני שלושה כנגד מי, פרעגט די גמרא קעגן וועם איז די דריי, אמר רב אסי, כנגד תורה נביאים וכתובים, קעגן תנ"ך, רבא אמר, כנגד כהנים, לוויים וישראלים, די דריי חלקים פון כלל ישראל. זאגט די גמרא, ווייטער, אלא הא דתני רב שימי אין פוחתין מעשרה פסוקים, רב שימי האט געזאגט אז מען ליינט קיינמאל נישט ווייניגער פון צען פסוקים בבית הכנסת, און וידבר עולה מן המנין, סטייטש אז ס'שטייט אין פסוק וידבר השם אל משה לאמור, וואס מען לערנט גארנישט פון אזא פסוק, ס'איז נישטא קיין שום דרשה פון וידבר השם אל משה לאמור, קען מען אויך רעכענען אלס איינס פון די צען, איז די צען, הני עשרה כנגד מי, קעגן וועם איז די צען? אמר רבי יהושע בן לוי, כנגד עשרה בטלנים שבבית הכנסת, קעגן די צען בטלנים, די צען מענטשן וואס זיצן א גאנץ טאג אין בית מדרש אמאל געווען צען בטלנים, זיי פלעגן נישט ארבעטן, א גאנץ טאג זענען זיי געזעצן געלערנט און געדאוונט אין בית מדרש, איז קעגן די צען האט מען מתקן געווען צען פסוקים, רב יוסף אמר, כנגד עשרת הדיברות שנאמרו למשה מסיני, קעגן די עשרת הדיברות. רבי לוי אמר ס'דא וואס זענען נישט גורס רבי לוי כנגד עשרה הילולין שאמר דוד בספר תהילים קעגן די צען הללוקה'ס וואס דוד המלך זאגט אין ספר תהילים וואס די ריטב"א זאגט דאס איז די צען הללוקה'ס וואס שטייט די לעצטע פינף קאפיטלעך פון תהילים די הללוקה'ס אונז זאגן מיר ביי פסוקי דזמרה ביים דאווענען איז אנפאנג קאפיטל שטייט הללוקה הייבט זיך אן ביי הללוקה הללי נפשי את השם און די קאפיטל ענדיגט זיך מיט הללוקה און די זעלבע זאך די נעקסטע פיר קאפיטלעך אויך הייבט זיך אן מיט הללוקה ענדיגט זיך הללוקה צוזאמען איז פינף קאפיטלעך צען מאל הללוקה קעגן די צען הללוקה'ס איז דא די צען פסוקים וואס מען האט מתקן געווען צו ליינען צען פסוקים ווען מען ליינט אין תורה ורבי יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם קעגן די צען מאמרות די צען מאל וואס שטייט אמירה ויאמר ביי מעשה בראשית און די גמרא פרעגט גראד הי נינהו ויאמר דבראשית הני תשעה הוו, סטייטש אין בראשית, אין די פרשה פון בראשית ביי בריאת שמים וארץ, שטייט נאר ניין מאל ויאמר, שטייט ויאמר אלקים יהי אור, ויאמר אלקים יהי רקיע און אזוי ווייטער, אבער שטייט נישט צען, ענטפערט די גמרא ס'יא דא צען, ווייל בראשית, די ערשטע פסוק בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, נמי מאמר הוא, דאס ווערט אויך גערופן א מאמר וואס טייטש רבונו של עולם האט באשאפן שמים וארץ אויך מיט א מימרא, דכתיב ווי שטייט אין פסוק בדבר השם שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם, אז בדבר השם נאר מיט א מימרא איז שמים נעשו, און ממילא בראשית הייסט אויך א מימרא, צוזאמען איז צען, קעגן די צען מאמרות ליינט מען צען פסוקים, זאגט יעצט די גמרא, אמר רבא, האט רבא געזאגט למעשה האמיר דאך דא צען פסוקים, און דריי מענטשן זענען עולה. פשט, צוויי פון די דריי וואס זענען עולה וועלן ליינען דריי פסוקים, מען טאר נישט ליינען ווייניגער פון דריי פסוקים, און איינער ליינט פיר פסוקים, איז ווער דער וואס ליינט פיר פסוקים, די ערשטע, די צווייטע אדער די דריטע? זאגט רבא, ראשון שקרא ארבעה משובח, שני שקרא ארבעה משובח, שלישי שקרא ארבעה משובח. ס'טייטש יעדער קען דאס ליינען און ווער ס'ליינט די פיר פסוקים איז משובח, איז במילא די ערשטע וואס איז עולה דער כהן וואס איז עולה טאמער ער וועט ליינען פיר פסוקים איז משובח מ'קען אים נישט אפהאלטן דער צווייטער קען נישט זאגן פאר די ערשטע לאזט איבער די פערדע פסוק פאר מיר און די זעלבע זאך טאמער די ערשטע האט נישט געליינט פיר האט נאר געליינט דריי קען עס די צווייטע נעמען פאר זיך און טאמער די צווייטע האט עס נישט גענומען פאר זיך פארשטייט זיך עט עס די דריטע נעמען פאר זיך און ס'איז אלץ משובח ס'טייטש מ'קען עס לאזן פאר יעדעס איינס פון די דריי עליות און רבא ברענגט א ראיה אז ס'איז טאקע משובח ביי אלע דריי סיי ביים ערשטן סיי ביים צווייטן סיי ביים דריטן איז קודם זאגט רבא וואס איז די מעלה ביי די ערשטע אז ס'איז משובח ביי די ערשטע, ראשון שקרא ארבעה משובח, ווי ווייסט מען אז די ערשטע איז משובח דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שקלים, בשלש קופות של שלש שלש סאין תורמין את הלשכה, ס'טייטש ס'איז געווען א לשכה אין בית המקדש וואס דארט האט מען אריינגעלייגט אלע מחצית השקל'ס, און ס'איז געווען דריי מאל א יאר וואס מ'איז אריין אהין תורם זיין די לשכה, מ'האט ארויסגענומען געלט פונעם לשכה, וויאזוי האט מען תורם געווען, מ'איז אריין דארט מיט קופות מיט אזעלכע פושקעס, וואס יעדע פושקע איז געווען גרויס דריי סאה, דריי אזעלכע פושקעס איז מען אריין אהין, והיה כתוב עליהן, אויף יעדעס איינס פון די דריי פושקעס איז געשטאנען א' ב' ג', ס'טייטש אויף איינס איז געשטאנען א', די צווייטע ב', די דריטע ג', לידע איזו מהן נתרמה ראשון, להקריב מן הראשון, שמצוה בראשון, כדי צו וויסן, וואס איז געדארפט שטיין א' ב' ג', כדי מ'זאל וויסן וועלכע מ'האט אנגעפילט די ערשטע, קודם האט מען אנגעפילט די ערשטע פושקע, א', שפעטער ב', שפעטער ג', און אזוי ווען מ'האט געדארפט נוצן דאס געלט, צו קויפן קרבנות, האט מען קודם גענומען פון א', נאכדעם פון ב' נאכדעם פון ג', פארוואס ווייל די מצוה איז מיט די ערשטע, זעהן מיר אז די ערשטע האט עפעס א חשיבות, און ממילא פאר דעם טאמער ראשון שקרא ארבעה די ערשטע האט געליינט פיר פסוקים, משובח, נישטא קיין שום פראבלעם די ערשטע זאל ליינען פיר פסוקים, ווייטער אמצעי שקרא ארבעה משובח, ווי ווייסט מען אז די מיטעלסטע האט אויך א חשיבות, און דערפאר די מיטעלסטע קען אויך נעמען די פערדע פסוק פאר זיך, דתניא, אזוי ווי מ'לערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק אל מול פני המנורה יאירו, אז די מנורה האט געדארפט לייכטן אל מול פני המנורה, אלע לעכטלעך, אלע פייערס, האבן געדארפט זיין געבויגן אל מול פני המנורה, וואס מיינט דאס? מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי, איז פון דא לערנט מען אז אלע לעכטלעך, אלע קנויטן, זענען געווען געבויגן צו די נר המערבי, צו די מיטלסטע לעכט, ונר מערבי כלפי שכינה, און דער נר מערבי אליין איז געווען געווען געבויגן צו מערב צום שכינה, און ווי רשי זאגט דאס איז נאר איינע פון די שיטות, ס'איז דא א מחלוקת וויאזוי די מנורה איז געווען אויסגעשטעלט, צו ס'איז געווען אויסגעשטעלט פון מזרח צו מערב, אדער פון דרום צו צפון, איז טאמער ס'איז געווען אויסגעשטעלט פון דרום צו צפון, הייסט די מיטלסטע לעכט דער נר המערבי, די דריי פון די רעכטע זייט, זענען די צפֿונדיקע לעכט, די דרײַ פֿון דער לינקער זײַט זענען דרומדיקע לעכט, און די צפֿונדיקע זענען געװען געבױגן צו דרום, די דרומדיקע צו צפֿון, און די מיטלסטע איז געװען געבױגן צום קדש-הקדשים, צו מערבֿ, דערפֿאַר האָט עס געהײסן נר מערבֿי, על-כּל-פּנים אַלע לעכטלעך זענען געבױגן צו דער מיטלסטער, ואמר רבי יוחנן, מכּאן שאמצעי משובח, און פֿון דאָ זעט מען, אַז די מיטלסטע האָט אַ חשיבֿות, און ממילא טאַקע די מיטלסטע עולה, די צװײטע עולה, טאָמער ער לײענט די פֿיר פּסוקים, די פֿערטע פּסוק, איז משובח, ווייל ס'איז דא אן ענין צו מכבד זיין די מיטלסטע, ס'טייטש ס'איז דא א מעלה אין די מיטלסטע אויכעט. ווייטער ואחרון שקרא ארבעה משובח, ווי זעהן מיר אז די לעצטע איז אויכעט א ענין, משום מעלין בקודש ולא מורידין, ווי די באקאנטע כלל אז מעלין בקודש, און במילא אז די לעצטע איז עולה א פסוק מער ווי די אנדערע, איז עס מעלין בקודש, ס'איז א גוטע זאך. און במילא זעהן מיר אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה ווער ליינט די פערדע פסוק, ביי יעדעס איינס איז דא א חשיבות, רב פפא פארציילט די גמרא איקלע לבי כנישתא דאבי גובר, ער איז געגאנגען צום בית מדרש פון אבי גובר דאס איז א נאמען פון א מענטש אדער פון א פלאץ, וקרא ראשון ארבעה, און די ערשטע וואס האט עולה געווען די ערשטע האט געליינט פיר פסוקים, ושבחיה רב פפא, און רב פפא האט אים משבח געווען, און ווי די מהרש"א רעדט אויס אז אוודאי רב פפא איז בעצם מודה צו רבא, אז סיי די ערשטע סיי די צווייטע סיי די דריטע יעדער מעג ליינען די פערדן פסוק, נאר רב פפא האט משבח געווען אז די ערשטע האט טאקע אינזינען געהאט צו נעמען די פערדע פסוק פאר זיך, ווייל ער האט געוואוסט די חשיבות שבו, און ער איז געווען א זריז, און במילא האט עס רב פפא בארימט, עס באלויבט. ווייטער זאגט די גמרא מ'האבן געלערנט אין משנה אין פוחתין מהן, ואין מוסיפין, און די עיקר נקודה וואס שטייט נאכדעם, וואס ווערט דערמאנט אפאר מאל אין די משנה, אז הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה, אז פאר די ערשטע עליה מאכט מען אשר בחר, און נאך די לעצטע זאגט מען אשר נתן, זאגט די גמרא תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הפותח מברך לפניה והחותם מברך לאחריה, אזוי ווי מ'האט געזען אין אונזער משנה, אבער והאידנא, היינטיגע צייטן, דכולהו מברכי לפניה ולאחריה, היינו טעמא, ס'טייטש היינטיגע צייטן וואס יעדער וואס איז עולה מאכט אשר בחר פאר דעם אשר נתן נאכדעם, די טעם דערפון איז, דתקינו רבנן גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין, ווייל חזל האבן מתקן געווען א גזירה פון די וואס קומען שפעט צום ליינען, אדער וואס גייען ארויס פרי פון ליינען, טאמער ס'וועט נאר זיין א ברכה איינמאל פארן ליינען און איינמאל נאכן ליינען, קענען מענטשן א טעות האבן און טראכטן אז ס'איז נישט דא קיין ברכה, ס'טייטש טאמער איינער קומט שפעט און האט נישט געהערט די ברכה פארן ליינען, קען ער זיך איינרעדן ס'איז נישט דא קיין ברכה פארן ליינען, און זעלבע זאך ווען איינער גייט פרי, קען ער זיך איינרעדן ס'איז נישט דא קיין ברכה נאכן ליינען, דערפאר יעדער איינער וואס עולה, מאכט ביידע ברכות, סיי איינס פארדעם, סיי איינס נאכדעם.